אז רוע שעה מיינט איצטער די זמן אז מ'דארף אנדערש. אמאל איז געווען טאקע די זמן אנדערש און יעצט איז צוליב די מצד דעם זמן איז יעצט דארף מען א איד א בחור ווילן נישט זיין אבער אן טראכטן וועגן דעם עבר איז נישט קיין משמעות היכר. ס'האט דערציילט די מעשה פון שייח' ברוק'ס מעשה שייח' ברוק האט דאך מעשה. ס'איז אמאל געקומען א מאן מיט א פרוי צום רב, און זיי ווילן זיך גט'ן, און דער רב קוקט אויף זיי, טראכט ער מיט זיך, אפשר קען ער מאכן שלום צווישן אינען, יא, האט ער געטון, מיט די מאן באזונדער, די פרוי באזונדער, האט ער געשמועסט, איינגערעדט, שוין פארטיג, מאכט שלום צווישן זיי. ס'גייט דורך א שעה צייט איז דער רב הייסט דעם שמש פון די קהילה, גיי זע וואס טוט זיך דארט ביי זיי אין שטוב, גייט אהין צו און זעט ער ווי זיי זיצן אזוי אויפן באלקאן טרינקען א גלאז טיי, שמועסן, אלץ בניחותא, אן קריגעריי, א פיינער שלום ושלוה, אבער ס'גייט דורך נאך א האלבע שעה קומען זיי צוריק צום רב זיי ווילן זיך ווייטער גט'ן, מיי איי וואס איז יעצט געשען, און די ווייב האט געזאגט צום מאן, מיר זיצן דאך אזוי פיין אין שטוב, בשלום, וואס איז דיר איינגעפאלן מיר געבן א גט? זאגט ער, מיר איז איינגעפאלן? דיר איז דאך איינגעפאלן, דו האסט דאך געוואלט, און ער זאגט, דו האסט דאך געוואלט, ז'האבן ווייטער אנגעהויבן קריגן, און מען קומט צום רב און מען וויל ווייטער א גט, שיין געזאגט דאס דבר. דארף נישט טראכטן וואס איז געווען בעבר, מ'הייבט אן טראכן דו איז שולדיג, דער איז שולדיג, יענער איז שולדיג, און ווייטער, דארף נישט.